פרעגט די גמרא, והא פליגי בה חדא זימנא, אין דער זאך קריגט זיך שוין רב מיט שמואל'ן איין מאל, וואס דארף מען זיך קריגן צוויי מאל? דאיתמר, מיר האבן געלערנט קידשה על תנאי, איינער האט מקדש געווען א פרוי מיט א קאנדישן, אז זי זאל זיין זיין פרוי אויב זי האט נישט אויף זיך קיין נדרים וואס זי איז מחויב מקיים צו זיין, אדער אויב זי האט נישט אויף זיך געוויסע מומין. און נאך וכנסה סתם און ער האט איר גענומען בשעת חופה האט ער גארנישט נישט דערמאנט און עס ווייזט זיך ארויס אז ס'איז אויף איר יא דא נדרים אז ס'איז אויף איר יא דא מומין רב אמר רב זאגט צריכה הימנו גט זי דארף האבן פון אים א גט פארוואס? איז פון'ס לשון פון רשי ווייזט אויס די ערשטע קידושין זענען נישט חל געווען, ווייל די ערשטע קידושין זענען דאך נאר געווען אויף דעם תנאי אז זי האט נישט קיין מומין, זי האט נישט קיין נדרים, נאר וואס דען, איך זאג אז די ערשטע ביה וואס בא עליה, דאס איז געווען לשם קידושין, ווייל אז דער מענטש ווייסט אז די ערשטע קידושין האבן נישט געטויגט, ווייל דער תנאי איז דאך נישט געווארן מקויים, און איך זאג דא א כלל אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, און די טייטש איז אז ער וויל איר יעצט מקדש זיין, אזוי לערנט רש"י, אבער תוספות דיבור המתחיל בההיא ווייזט אויס פון תוספות אז ער איז מוחל דעם תנאי, און זיין דעה איז אז די ערשטע קידושין זאלן חל זיין, דא איז דאך דא א געוואלדיגע מחלוקת ווען איינער איז מקדש א אישה אויף א תנאי. נאכער איז ער מוחל דעם תנאי. צי זאג מיר, ער האט מוחל געווען דעם תנאי, זענען די ערשטע קידושין גוטע קידושין, אזוי ווייזט אויס פון תוספות, אבער פון רש"י ווייזט אויס ניין, אחליה לקידוש ער האט מוחל געווען דעם תנאי איז די טייטש, און ער וויל איר יעצט דא מקדש זיין, אבער נישט אז די ערשטע קידושין זאלן זיין קידושין. און שמואל אמר, און שמואל זאגט, אינה צריכה הימנו גט, זי דארף נישט האבן פון אים א גט, איז די גמרא מפרש די סברא פון די מחלוקת, רב אמר צריכה הימנו גט, רב זאגט זי דארף יא האבן פון אים א גט, פארוואס זאל טאקע זיין ער האט געמאכט א תנאי, אבער כיוון דנסבה, אזוי ווי ער האט איר גענומען, און בשעת ביה, האט ער גארנישט נישט געמאכט קיין תנאי, אחולי אחליה לתנאיה באשטייט ער אן דעם תנאי, און די קידושין ווי רש"י לערנט זענען יעצט, ושמואל אמר אינה צריכה הימנו גט, שמואל לערנט זי דארף נישט האבן פון אים קיין גט, ווייל כל הבועל על דעת קידושין הראשונים הוא בועל, איז ממילא קריגן זיך דאך שוין די זעלבע זאך, בתנאי איז דאך די זעלבע זאך ביי אונז, ווען מען האט מקדש געווען א קטנה און זי איז געווארן א גדולה, און אויב בא עליה, זאגט שמואל אז די קידושין זענען נאך אלץ מדרבנן, פארוואס זענען די קידושין מדרבנן? ווייל כל הבועל על דעת קידושין ראשונים הוא בועל. זאגט די גמרא צריכא, און זיי דארפן קריגן זיך אויף ביידע ערטער, דאי איתמר ההוא, ס'זאל נאר געווען שטיין די מחלוקת ביי תנאי, וואס רב זאגט מ'איז מוחל דעם תנאי, און שמואל זאגט אז די ע די קידושין זענען נישט קיין קידושין ווייל על דעת ראשונים, וואלט איך געזאגט אזוי, בההיא קאמר רב, דארטן זאגט רב, משום דאיכא תנאה, ווייל ס'איז דא א תנאי, וכיוון דבעל, אויב בעל, איז זיכער אחליה לתנאיה, ווייל מיר האבן א כלל, אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, איז ממילא האט ער זיכער מוחל געווען, אבער דא ביי אונז אבל בהא דא ביי אונז וואס ער האט מקדש געווען א קטנה איז דאך דארטן געווען קידושין איז דאך געווען קידושין דרבנן איז דאך יא געווען קיין בעילת זנות רופט זיך דאס נישט אן וואלט איך געוואלט מיינען אימא מודה ליה לשמואל ער איז מודה בשמואל אז איך זאג על דעת קידושין הראשונים הוא בועל דעריבער דארפען מיר דערציילן אז ביי א קטנה האלט אויך רב אז אויב בא עליה ווערט זי שוין אשתו מדין תורה, ואי איתמר בהא, ס'זאל נאר געווען שטיין דער דין נאר בקטנה, אז וואלט איך געזאגט אזוי בהא קאמר שמואל, נאר ביי א קטנה האלט שמואל על דעת קידושין ראשונים, פארוואס? ווייל ע ביי דער זאך איז דאך עס נישט קיין בעילת זנות, ס'איז דאך שוין דא קידושין דרבנן, טראכט נישט דער מענטש נאכאמאל מקדש צו זיין. אבל בהך ביי א תנאי, אימא וואלט איך געוואלט מיינען מודה ליה לרב, ער איז מודה צו רב'ן אז וואס? אז איך זאג אז אז ער איז מודה צו רב'ן אז יעצט איז ער איר מקדש, צריכא דארף מען דערציילן מ'קריגט ביי ביידע. אין רש"י איז דא א פארקערטע גירסא. רש"י לערנט אזוי, אויב זאל מען נאר שטיין ביי קטנה וואלט איך געזאגט ביי קטנה האלט רב ער איז איר יעצט מקדש, ווייל א מענטש ווייסט אז די פריערדיגע קידושין זענען גארנישט ניט, ממילא זאגן מיר אז ער וויל יעצט בועל זיין לשם קידושין. אבער דארטן ביי א תנאי, איז דאך דער מענטש מיינט אז ס'איז נישט דא אויף איר קיין נדרים, איך וואלט נישט געוויסט אז אחל אחולי אחליה לתנאיה, פארקערט, ס'איז דא א פארקערטע סברא צו זאגן. פרעגט יעצט די גמרא, ומי אמר רב, האט דען רב געזאגט כי בעל אין לא בעל לא, האט דען רב געזאגט אויב מ'איז מקדש א קטנה און זי האט נישט ממאן געווען, זי איז געווארן א גדולה, ווען ווערן אירע קידושין דווקא בעל אין לא בעל לא? וההוא עובדא, די מעשה דהוה בנרש, ס'איז געווען אין דער שטאט נרש, ואיקדיש, איינער האט מקדש געווען א פרוי כשהיא קטנה ווען זי איז געווען א קטנה, וגדלה און זי איז געווארן א גדולה, ואותביה אבי כורסייא מ'האט איר גע אוועקגעלייגט אויף די חופה, און שטענדיג איז די חופה קודם שבא עליה, אזוי האב איך געלערנט אין די הוה אמינא, ואתא אחרינא, ס'איז געקומען א צווייטער וחטפה מיניה, און ר'האט איר איבערגערעדט, און ר'האט איר מקדש געווען, יענער האט זיך מיט איר גע ווי מ'זאגט געמאטערט ביז זי איז שוין געווארן א גדולה, און יעצט האט ער געוואלט מאכן קידושי תורה, האט א צווייטער צוגענומען. ורב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב הוו התם, דארט איז געווען צוויי תלמידים פון רב'ן, רב ברונא מיט רב חננאל. ולא הצריכוה גיטא מבתרא, זיי האבן געזאגט אז די פון צווייטן דארף מען נישט האבן קיין גט, זע איך דאך פון דעם אז ס'איז חל די קידושין הראשונים אפילו לא בעל, וואס האסטו פריער געזאגט

רב אשי אמר, רב אשי זאגט א צווייטע סברא, הוא עשה שלא כהוגן, דער מענטש דער צווייטער, אט זעסטו ער פירט איר צו דער חופה, גייסטו איר אפרעדן אז זי זאל ווערן צו מקודש? לפיכך עשו בו שלא כהוגן, האבן די חכמים געטון אויך שלא כהוגן, ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה און די רבנן האבן פון אים צוגענומען די קידושין. ווייל ווען מ'איז מקדש א פרוי זאגט מען הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, איז ממילא זאגט ער דאך ווי די דת איז, צוגלייך ווי ער איז תולה אין דעם און די רבנן זאגן אז דער וועלכער כאפט צו א פרוי פון א צווייטן ווען מ'פירט איר לחופה זאלן זיינע קידושין נישט זיין קיין קידושין, אזוי לערנט רש"י, אזוי לערנט רש"י, אבער תוספות זאגט מספקא לר"י צו דא די סברה וועגן כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש, ווייל דא אין גמרא ווערט עס נישט דערמאנט, אנדערע ערטער אין כתובות איז דארטן אין גיטין דארט ווערט דערמאנט דאס לשון, און דא ווערט נישט דערמאנט דאס לשון, זאגט תוספות קען דאס זיין א צווייטע סברה, ווייל יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה, וואס פארוואס איז תוספות א ספק אזוי צו זאגן, ווייל ער דערמאנט נישט דא ביי דעם כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש. אמר ליה רבינא לרב אשי, האט רבינא געפרעגט רב אשי, תינח, דאס איז גוט, די חכמים קענען זאגן די קידושין זענען נישט קיין קידושין, דקדיש בכספא, ווען ער האט מקדש געווען מיט כסף, קען איך זאגן ביי געלט זאכן איז דאך דא א כלל הפקר בית דין הפקר, האבן די רבנן מפקיר געווען די געלט, האט זי נישט באקומען קיין געלט פון אים, איז נישט קיין קידושין. אבער בביאה מאי, אויב ער האט מקדש געווען ביי ביאה, וואס פאסט זיך דא צו זאגן הפקר בית דין הפקר? האט ער געענטפערט שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות. און די זעלבע זאך א שטר, קען ער דאך אמאל זאגן אז דער שטר איז נישט קיין שטר. איז דא אויף דאס שוין בעסער צו זאגן וויאזוי קען מען דאס מאכן ווייל כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש. אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה געזאגט פון שמואל'ן, הלכה כרבי אליעזר, די הלכה איז ווי רבי אליעזר, וואס איז געשטאנען אין די משנה? רבי אליעזר וואס ער זאגט אז מלמדים את הקטנה שתמאן, וכן אמר רבי אלעזר, די זעלבע זאך האט געזאגט רבי אלעזר דער אמורא, אז הלכה איז כרבי אליעזר. רש"י. על תנאי, אז איינער איז מקדש א פרוי מיט דעם תנאי שאין עליה נדרים או מומין, ער באשטייט זאל זיין זיין פרוי נאר אויב זי האט נישט אויף זיך קיין נדרים אדער מומין פעלערן, וכנסה סתם בשעת חופה האט ער גענומען סתם, ער האט נישט דערמאנט דעם תנאי. ואחר כך נמצאו עליה נדרים, נאכער ווייזט זיך ארויס אויף איר דא נדרים. זאגן מיר, לערנט רב, צריכה גט, איז זי הייסט זיין פרוי, זי דארף האבן פון אים א גט. דביאה לשם קידושין הווה, די ביאה פון שפעטער איז געווען לשם די פריערדיגע קידושין איז נישט קיין קידושין, אפילו איך זאג אחליה לתנאיה אבער די קידושין זענען נישט קיין קידושין, נאר איך זאג דביאה, די יעצטיגע ביאה לשם קידושין הווה, דיודע היה, האט געוואוסט שאין קידושין ראשונים כלום, אבער תוספות דיבור המתחיל בההיא זאגט תוספות אנדערש, דארט ווייזט אויס אז מ'איז מוחל ווערן די פריערדיגע קידושין קידושין,

ווערן די קידושין בשעת ביאה, וועט ער כאפן א גרויסע חילוק אז צווישן צייט נאך די קידושין פאר די ביאה ער האט צוגענומען קידושין פון א אנדערן, איז לויט לויט ווי רש"י לערנט איז זי נאך פריער נישט געוועזן אשתו, אזוי לכאורה איז דא א גרויסע מחלוקת. הכי גרסינן, צריכא. די גירסא אין רש"י איז פארקערט ווי ביי אונז אין גמרא. ביי אונז אין גמרא איז דאך די גירסא ההוא. אויב ס'זאל נאר שטיין ההוא. די גירסא אין גמרא איז דאך איינפאך. איך האב געפרעגט א קשיא וואס דארף מען זיך דא קריגן, מ'קריגט זיך שוין דארטן. זאגן מיר איתמר ההוא, נאר פון די דארטיגע מחלוקת וואלט איך דא נישט געוואוסט. איז ההוא זעהט אויס איז די טייטש דארטן, און בהא איז די טייטש דא, און רש"י גורס פארקערט, דאי איתמר בהא אז ס'זאל זיין ביי אונז די מחלוקת ביי א קטנה, וואס איז געווען די מעשה ביי א קטנה, איינער האט מקדש געווען א קטנה און זי איז געווארן ביי אים א גדולה, נאכער בא עליה, צי מיינט ער נייע קידושין אדער צו ער מיינט אויף די ערשטע קידושין, וואלט איך געזאגט בהא קאמר רב, משום דליכא תנאה, ס'איז נישטא קיין תנאי, והכי איתא בכתובות פרק המדיר. ואי איתמר בהא גבי קטנה שלא מיאנה בהא קאמר רב דאסקה דעתיה לבעול לשם קידושין משגדלה פארוואס? משום דליכא תנאה אין פסול קידושין הראשונים משום תנאי דער פסול פון די קידושין איז נישט וועגן א תנאי אלא משום קטנות ואדם יודע שאין קידושין ראשונים כלום וחזר ובעל לשם קידושין דעריבער לערנט רב אז נאך בעילה ווערט זי אשתו אבל בההיא דארטן ביי די מחלוקת דאיכא תנאי, די חסרון איז דאך די קידושין זענען גוטע קידושין, נאר וואס איז די חסרון אין דעם וואס מען האט נישט מקיים געווען דעם דעם תנאי, נישט מ די תנאי איז נישט ריכטיג איז די תנאי איז געווען זי האט נישט קיין מומין און זי האט יא, אימא מודה לשמואל דאדעתא דתנאה בעל כסבור שאין עליה נדרים, וקיים תנאי שביניהם וואלט איך געוואלט מיינען דארף ער מיר דערציילן אז דארטן קריגט ער אויכעט אבי כורסייא באפריא דחופה וקסלקא דעתך דא האבמיר דאך געלערנט כשאר חופות שעדיין לא בעלה ואפילו הכי כאטש ס'איז געווען לא בעלה לא הצריכוה גיטא מבתרא אלמא זעמער דאך חלו קידושי קמא זעה איך דאך תלמידים פון רב'ן האלטן אז די קידושין פון ערשטן זענען חל.

זאגט די משנה, מי שהיה נשוי, איינער האט געהאט גענומען פאר פרויען, לשתי יתומות קטנות, מען האט געהאט צוויי פרויען יתומות קטנות, וואס לו יצויר זענען נישט קיין יתומות, זיי האבן א טאטן, און דער טאטע איז זיי מקדש, איז דאך די קידושין דין תורה, נאר ס'איז יתומות קטנות, וואס די קידושין זענען דרבנן, ומת. און ער איז געשטארבן, פאלן זיי ביידע ליבום, ליבום פאלן זיי נאר מדרבנן, ווייל מדין תורה איז דאך די קידושין נישט קיין קידושין, ביאתה או חליצתה של אחת מהן, פוטרת פוטרת צרתה, אזוי ווי שטענדיג איז דער דין דא רעדט זיך דאך נישט קיין שוועסטער, איינער האט צוויי פרויען איז דאך פון בית אחד, איז מען נאר איינע מייבם אדער איינע חליצה, וכן דער זעלבער דין שתי חרשות, חרשות האבן אויך דעם זעלבן דין ווי א קטנה איז, אבער זיי קען מען אויך נישט מקדש זיין מדין תורה, נאר מדרבנן, די חרשות איז געווען א גדולה, נאר דארט פעלט שוין ווי מען זאגט אין דעם דעת, זאגן מיר אז איינער האט געהאט צוויי פרויען חרשות, וואס די קידושין אין זיי איז נאר געוועזן מדרבנן און ער איז געשטארבן אן קינדער, איז דער אנדערער ברודער איז אדער איינע איז ער מייבם אדער ער גיט איינע חליצה און מען דארף נישט ביידע. ווי וועט זיין קטנה וחרשת? דער וועלכע איז געשטארבן האט איבערגעלאזט צוויי פרויען איין א קטנה און איין א חרשת, אין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה, דארט איז שוין דער דין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה, אבער נישט די טייטש איז ער דארף ביידע מייבם זיין, ביידע מייבם זיין קען ער אויך נישט, און נישט די טייטש איז ביידע געבן חליצה קען ער אויך נישט, ווייל א חרשת קען מען נישט געבן קיין חליצה, איז א גאנצע פראבלעם אין גמרא, די גמרא זאגט ר'איז מייבם די חרשת, נאכער טוט ער איר גט'ן, ער מוז איר גט'ן, פארוואס? ווייל ווען די קטנה וועט ווערן א גדולה וועט ער איר געבן חליצה, ער מוז דאך איר געבן חליצה, און אויב ער גיט איר חליצה, ער קען דאך נישט מייבם זיין די גדולה, ער האט דאך שוין גענומען די חרשת, און נאר וואס דען וועט ער מוזן געבן די קטנה חליצה, חליצה, און אויב ער גיט איר חליצה, טאר ער דאך נישט האלטן אחות חלוצתו.

אז דער וואס איז געשטארבן האט איבערגעלאזט צוויי פרויען א גדולה און א קטנה, זאגן מיר ביאת הגדולה פותרת הקטנה, אבער ואין ביאת הקטנה פותרת הגדולה. רש"י, שתי יתומות, נכריות, מיינט פרעמדע ניט קיין שוועסטער, או חליצתה, ווען גיט מען א קטנה קען מען דאך נישט געבן חליצה, נאר מען מיינט מען זאל ווארטן לאחר שתגדל קטנה וחרשת, לא ידעינן איך ווייס נישט בהי ניחא ליה דער וועלכער איז געשטארבן וועלכע איז זיין ניחא וועלכעס איז זיין פרוי והי חשיבא אשתו טפי וועלכעס איז חשוב מער זיין פרוי כדי איך זאל זאגן מען זאל יענע געבן חליצה צו יבום גמרא האט מען דאך געזאגט וואס מען מאכט ער נעמט

א חרשת קאן געבן חליצה? זי קאן דאך נישט רעדן! און דאס איז דאך דארט דא וואס מ'דארף דארט לייענען, והתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, חרש שנחלץ, אויב דער יבם איז געווען א חרש, אדער חרשת שחלצה, די יבמה איז געוועזן א חרשת, אדער והחולצת מן הקטן, דער יבם איז געווען א קטן, חליצתה פסולה, וויאזוי קען איך זאגן אז ביי שתי חרשות אז מען גיט איינע חליצה ווערט געפטר'ט די צווייטע, זי קען זיך אליין אויך נישט פטר'ן. אמר רב גידל אמר רב אביאה דאס וואס שטייט אין די משנה וכן שתי חרשות, דאס גייט ארויף אויף דעם דין אז ביאתה של אחת מהן פוטרת צרתה, אבער חליצה ביי זיי איז נישט פארהאן. רבא אמר רבא זאגט אפילו תימא אחליצה ס'קאן ארויפגיין אויף חליצה אויך כאן בחרשת מעיקרא אויב זי איז געוועזן חרשת מעיקרא דעמאלט קאן מען יא געבן חליצה ווייל דעמאלט איז זי דאך אשתו געוועזן נאר מדרבנן דעמאלט קאן מען געבן חליצה כאן בפיקחת ואחר כך נתחרשה, האט די גמרא מפורש, חרשת מעיקרא, איז דאך גלייך די קידושין זענען ווי איז ער געווארן דורך א רמז, זאגן מיר כי היכי דעייל, אזוי ווי עס איז געווארן קידושין הכי נפק, אזוי ווי צו אזוי ווי צו דעם ערשטן מאן איז זי דאך אריין געקומען ברמז, אזוי גייט זי אויך ארויס פון דעם יבם ברמיזה, ווי איז אבער פיקחת ואחר כך נתחרשה? איז דאך בשעת מ'האט איר מקדש געווען איז ער געווען א פיקח און זי איז געווען א פיקחת, איז דאך די קידושין אין איר געוועזן מדין תורה. אה, לא, דעמאלט קען מען נישט געבן קיין חליצה, דמעכבא בה קריאה ס'טוט צוריקהאלטן וואס זי קען נישט לייענען, מיר האבן דעמאלט דערמאנט האט מען דאך דאס געהאט פריער אויך שוין אין גמרא, פארוואס זאגן מיר דמעכבא בה קריאה? פארוואס זאגן מיר נישט דמעכבא בה דעת? חרש האט דאך אויך נישט קיין דעת, נאר ס'דא א דין אז גדול עומד על גביו, ביי א גט שרייבן אפילו, כאטש עס דארף זיין לשמה, דאס טוט העלפן, איז דא אויך די זעלבע זאך, קען זיין קיין חסרון פון דעת וואלט נישט געוועזן, נאר דער חסרון איז נאר פון קריאה. איתיביה אביי. האט אביי געפרעגט א קשיא רבא, דו רבא זאגסט אז דער דין וואס עס שטייט א חרשת גיט מען נישט קיין חליצה, איז דווקא אזעלכעס וואס פיקחת מעיקרא האט מען געלערנט וחרשת מעיקרא בת חליצה היא, אויב איז א חרשת מעיקרא איז זי דען א בת חליצה? דתנן, מיר האבן געלערנט, שני אחים, צוויי ברידער, אחד פיקח ואחד חרש, איינער איז א קלוגער און דער אנדערער איז א חרש. נשואין, זיי האבן חתונה געהאט לשתי נכריות, צו צוויי, נישט צו קיין שוועסטער, צו פרעמדע פרויען, אחת פיקחת, די פיקחת האט חתונה געהאט צו וועמען? צו דעם פיקח, ואחת חרשת, און די חרשת האט מסתמא חתונה געהאט צו דעם חרש, איך ווייס דאך נישט וואס דא רעדט זיך, צו חרש מעיקרא, צו פיקח ונתחרש, און מען באלד זען. מת חרש, אז ס'איז געשטארבן דער חרש בעל חרשת, דער מאן פון דער חרשת, פאלט יעצט די חרשת ליבום, צו וועמען? צו דעם פיקח. איז אזוי, איר חליצה קען מען נישט געבן, מה יעשה פיקח בעל פיקחת, וואס זאל ער טון? כונס, ער קען נאר מייבם זיין, חליצה קען ער נישט געבן, נאר וואס דען, ואם רצה להוציא, ער וויל נישט מיט איר וואוינען, יוציא, קען ער איר גט'ן, אבער גלייך אין אנפאנג, חליצה קען מען איר נישט געבן. ס'מוז זיין פריער כונס, און מיט דעם אויך וואס כונס איז דאך הרי היא כאשתו לכל דבר, און א גט קען, מ'קען גט'ן, א חרשת קען מען גט'ן, א שוטה קען מען נישט גט'ן אויב זי איז א שוטה, אבער א חרשת קען מען גט'ן. גט'ן יא, חליצה נישט? ווייל חליצה איז דאך דא א ענין פון קריאה וואס זי דארף ליינען לא אבה יבמי איז דא נאך אזוי ווייטער קען מען נישט אבער א גט קען זיין בעל כרחו. ווי וועט זיין מת פיקח בעל פיקחת? אז דער פיקח בעל פיקחת איז געשטארבן פאלט יעצט די פיקחת ליבום פאר דעם חרש. מה יעשה חרש בעל חרשת, וואס זאל ער טון? כונס, ער איז זי מייבם, ואינו מוציא לעולם, ער קען איר נישט גט'ן. פארוואס? ווייל דער גט פון א חרש ס'פעלט ער איז נאר מדרבנן, און זי איז דאך געווארן אשתו מדין תורה, זי איז דאך געקומען מכח זיקת

פאר וועמען? פאר דעם פיקח, אז ס'איז געשטארבן דער חרש, איז געפאלן די חרשת פאר דעם פיקח, זאגן מיר, וקתני, שטייט דא אז כונס אין, ער קען איר נאר מייבם זיין, חולץ לא, און זעט מען דאך אז אפילו דארטן אויך ווי ס'איז געוועזן חרשת מעיקרא, די חרשת פריער ביי איר מאן, ביי דעם חרש איז דאך געווען נאר קידושין מדרבנן, איז דאך די זיקה אויכעט געוועזן נאר מדרבנן, און דאך זאגן מיר מען קען נישט געבן קיין חליצה, פארוואס האב איך אזוי געלערנט חרש'ס מקוה? איך האב גערעדט ס'רעדט זיך בכל אופן, אפילו בחרשת מעיקרא אויכעט, זאגט די גמרא, לא ניין,

וואס די קידושין זענען געווען מדין תורה, וואס פריער זענען זיי ביידע געוועזן געזונטע, נאכער איז זי געווארן מתחרש, און אויב ביידע, נאר אויב ס'איז געשטארבן דער חרש בעל החרשת, קען יעצט נישט דער בעל החרשת געבן קיין חליצה, ווייל די זיקה איז דאך פון איר מדין תורה, ווייל איז די נישואין צו דעם חרש וואס ער האט געגעבן בשעת קידושין איז ער דאך געווען א פיקח איז דאך עס געווען מדין תורה איז די זיקה מדין תורה קען נישט זיין קיין חליצה, אבער דארטן ביי חרשת מעיקרא קען טאקע זיין חליצה. תא שמע, כ'על פרעגן א קשיא אויף רבא. רבא האט דאך פריער געזאגט א דין אז אויב ס'איז געווען חרשת מעיקרא כי היכי דעייל, אזוי ווי עס די קידושין זענען געווען צו דעם ערשטן ברמיזה, אזוי קען די חליצה זיין ברמיזה, האמער געלערנט יא תא שמע שני אחים פיקחים, צוויי ברידער וואס זענען ביידע פיקחים, נשואים, זיי האבן געהאט שתי נכריות, צוויי פרעמדע פרויען, נישט קיין שוועסטער, אחת פיקחת, איינע איז א פיקחת,

דאס האבן מיר גערעדט אז די חרשת איז געפאלן לייבום פאר דעם פיקח. מת פיקח בעל פיקחת, פאלט יעצט לייבום די פיקחת צו פיקח, ווייל דא רעדט זיך דאך ביידע ברידער זענען פיקחים. מה יעשה פיקח בעל חרשת? וואס הייסט וואס ער זאל טון? או חולץ או מייבם, א פיקחת פאלט פאר א פיקח אז ער וויל גיט ער חליצה, ער וויל איז ער מייבם. מאי לאו איז עס דען ניט מדהוא פיקח מעיקרא דא רעדט זיך אז ער איז געווען פריער א פיקח ווייל עס שטייט דאך אזוי ער איז יעצט נאך אויך א פיקח פון וואנען ווייס איך אז ער איז א פיקח מעיקרא והא ראיה ער איז דאך יעצט אויכעט היא נמי, אבער זי ווערט אנגערופן מיט דעם נאמען חרשת, חרשת מעיקרא, קומט דאך אויס אז דאס וואס דער פיקח האט איר מקדש געווען, זענען די קידושין נאר געוועזן דרבנן, און יעצט או אז די חרשת פאלט לייבום צו דעם פיקח, וקתני שטייט דא או כונס אין, מ'קען נאר מייבם זיין חולץ לא, זעה איך דאך פון דעם או אז א חרשת מעיקרא וואס מען האט די קידושין זענען נאר געווען מדרבנן, מען האט איר גענומען ברמז, איז ווען זי פאלט ליבום קען מען איר צו א פיקח קען מען איר נישט געבן קיין חליצה, זאגט די גמרא לא ס'איז נישט אזוי, כונס אין חולץ לא זאגט די גמרא מידי איריא איז דען פון דעם עפעס א ראיה? הא כדאיתא והא כדאיתא ר פיקח מיינט מתחילה, און חרשת קען זיין זי איז שפעטער געווארן א חרשת, אבער פריער איז געווען א פיקחת. דעריבער זאגן מיר אז מען קען נישט געבן קיין חליצה. פארוואס? ווייל איז ער איז דאך געווען א זי איז דאך געווען א פיקחת, און ער איז דאך אויך א פיקח, איז דאך די קידושין געווען מדין תורה, און יעצט דא אז זי פאלט דאך איז זי געווארן א חרשת און זי פאלט ליבום, איז דאך עס נאר דרבנן, ווייל זי איז דאך נישט קיין בר קריאה. איתיביה האט ער אים געפרעגט א קשיא, דאס איז ווי דער ערשטער אופן פון עמוד א', נאר דארט האט זיך גערעדט מיט פרעמדע, און דא רעדט זיך מיט שוועסטער, שני אחין, צוויי ברידער.

דער חרש בעל חרשת איז געשטארבן אן קינדער, פאלט זיין פרוי ליבום צום פיקח, איז דאך דאס אחות אשתו, מה יעשה פיקח בעל פיקחת, ער דארף גארנישט נישט טון, תצא משום אחות אשה, די חרשת גייט ארויס וועגן אחות אשה. ווי איז אבער ס'געווען פארקערט, מת פיקח בעל פיקחת איז איז דאך דער פיקח בעל פיקחת האט דאך געהאט די דער פיקח און די פיקחת האט דאך געהאט קידושין מדין תורה, איז דאך די זיקה יעצט מדין תורה, און דאס וואס דער חרש האט יעצט זיין פרוי ביי זיך איז דאך נאר קידושין דרבנן, מה יעשה חרש בעל חרשת וואס זאל ער יעצט טון, האלטן זיין פרוי קען ער דאך נישט פארוואס? אחות אשה, יענע איז דאך זקוק ליבום, אחות זקוקתו איז דאך דאס. יעצט וואס זאל ער טון? ער טאר נישט וואוינען מיט זיין פרוי ווייל איר שוועסטער איז דאך זקוק, ארויסגיין וועגן אחות אשה קען זי דאך נישט די שוועסטער ווייל אין איר אין דער חרשת איז דאך די קידושין געווען שוואכער. איז דער דין מוציא את אשתו בגט, דער חרש דארף. ארויס גט'ן זיין פרוי די חרשת דארף ער גט'ן ווייל די זיקה פון איר שוועסטער די פיקחת וואס דארטן איז די נישואין גאנצע טוט איר אסר'ן ואשת אחיו אסורה לעולם וואס זאל ער טון מיט אשת אחיו?

קען דער חרש נישט געבן קיין חליצה, פארוואס? ווייל ווער פאלט דא ליבום צו דעם חרש? די פיקחת, אשת פיקח, וואס אין איר איז געוועזן דאך קידושין מדין תורה, איז דאך דא נישט דא די סברא צו זאגן כי היכי דעל ברמיזה זאל די חליצה זיין ברמיזה, איך ברענג עס נאר דא אראפ אויפצוווייזן אז דא רעדט זיך בחרשות מעיקרא, איך מוז זאגן אז דא רעדט זיך בחרשות מעיקרא, וועל מיר באלד זען פארוואס איך מוז אזוי זאגן. וכי תימא וועסטו וועלן זאגן הכי נמי בפיקח ואחר כך נתחרש, מי מצי מפיק? אויב איינער האט גענומען א פרוי, ער איז געווען א פיקח און זי איז געווען א פיקחת, און די קידושין זענען געווארן מדין תורה, קען ער שפעטער נישט גט'ן. פארוואס? ווייל די גט פון חרש יעצט איז דאך נאר א דרבנן'דיגער. והתנן מיר האבן געלערנט נתחרשה אויב זי איז געווארן א חירש פריער איז זי געווען א פיקחת נאכהער איז זי געווארן א חירש יוציא קען איך איר גט'ן נשתטית אז זי איז געווארן א שוטה לא יוציא קאָן איך איר נישט גט'ן, כאָטש מען דאַרף דאָך נישט האָבן איר דעת, נאָר ווייל זי קאָן זיך נישט היטן מען זאָל נישט זיך נוהג זיין אין איר אַ מנהג הפקר, נתחרשה קאָן זי זיך היטן. איי, ס'פעלט איר דעת, נו אַ פּיקחת, ווען איך וויל איר גט'ן דאַרף איך האָבן איר דעת. ווי איז אָבער נתחרש הוא? ער איז געוואָרן אַ חירש, או נשתטה, איז דאָך דעמאלט אויך די קידושין זענען געווען גוטע, און דער גט יעצט וועט דאך זיין אן דעת, לא יוציא עולמית קאן ער נישט גט'ן, אלא לאו מוז איך דאך זאגן אז דא רעדט זיך בחרש מעיקרא, אז ער איז געווען א חרש מעיקרא ממילא די קידושין געוועזן נאר דרבנן, דעריבער זאגן מיר אז ער קען איר גט'ן. ומדהוא חרש מעיקרא, אז ער איז געווען חרש מעיקרא, היא נמי חרשת מעיקרא, דארף איך אויך אזוי זאגן. ומדאחיות, די משנה פון אחיות חרשות מעיקרא, נכריות נמי, די פריערדיגע משניות וואס זענען געווארן געלערנט איינע לעבן די אנדערע, איז דארטן אויך חרשות מעיקרא, זענען פריער געוועזן חרשות, ווייל דער שכל איז דאך ווייל די אלע דריי משניות זענען געווארן געלערנט איינער לעבן דעם אנדערן, רעדט זיך עס איבער איין אופן. ותנן גבי נכריות, און מיר האבן געלערנט ביי די נכריות אז אויב עס פאלט ליבום די חרשות, כאטש ס'איז געוועזן חרשות מעיקרא, כונס אין חולץ לא, איז דאך א קשיא. אויף רבא, וואס רבא זאגט אז חרשת מעיקרא, ווייל די קידושין זענען געווען ברמז, קען זי ארויסגיין פון יבם חליצה אויך ברמז. אישתיק האט ער נישט געוואוסט וואס צו ענטפערן. כי אתא לקמיה דרב יוסף. ווען ער איז געקומען פאר רב יוסף'ן, אביי האט געפרעגט די אלע קשיות, ווען אביי איז געקומען פאר רב יוסף'ן, און ער האט אים דאס אויך דערציילט וואס ער האט אים געפרעגט, אמר ליה, האט אים רב יוסף געפרעגט, מאי טעמא תותביה מהא, דו האסט אים געוואלט פרעגן א קשיא פון דער משנה פון אחיות, ווייל אחיות רעדט זיך מעיקרא, רעדט זיך דארט אויך ביי נכריות מעיקרא. דיכול לשנויי לך ער קען דיר פארענטפערן אז אחיות חרשות מעיקרא אבער נכריות פיקחות ואחר כך נתחרשו די וואס די קידושין זענען געווען מדין תורה דעריבער קען נישט זיין קיין חליצה האסטו נישט געדארפן פון דא פרעגן אלא איבעי לך לאותביה מהא פון דער משנה האסטו געקאנט פרעגן פון דער משנה וואלט ער דאך גארנישט נישט געקאנט ענטפערן. וואס שטייט דא אין דער משנה? שני אחים חרשים, צוויי ברידער זענען חרשים, אויב זיי זענען חרשים איז א חילוק ווער די פרויען זענען? צי ביידע זענען פיקחות צי ביידע זענען חרשות, איז דאך שוין סיי ווי די קידושין איז מדרבנן, שטייט טאקע אזוי, צי נשואים שתי אחיות פיקחות, או שתי אחיות חרשות, או שתי אחיות אחת פיקחת ואחת חרשת, אויב זיי זענען חרשים איז שוין. דרבנן, וכן שתי אחיות חרשות, איז א אויב זיי זענען א חרשות איז דאך שוין נישט קיין חילוק צו וועמען זיי האבן חתונה געהאט, צי נשואות לשני אחים פיקחין או לשני אחים חרשין, או לשני אחים אחד פיקח ואחד חרש, איז דאך אלץ קידושין מדרבנן, איז אויב איינער איז געשטארבן אן קינדער, הרי אלו פטורות מן החליצה ומן היבום, ואם היו נכריות, אויב די מעשה איז געוועזן נישט מיט קיין שוועסטער נאר פרעמדע, און איינער איז געשטארבן, יכנוסו, זאלן זיי נעמען. ואם רצו להוציא, נאכהער זיי ווילן גט'ן, יוציאו קענען זיי גט'ן, אבער חליצה קען מען נישט געבן. היכי דמי, וויאזוי רעדט זיך דא? אילימא וועסטו וועלן זאגן בפיקחת ולבסוף נתחרשה, אין אזא איין פאל דעריבער קען מען נישט געבן קיין חליצה, מי מצו מפקי, קען מען דען שפעטער גט'ן, אויב ער איז געווארן שפעטער א חירש קען ער נישט גט'ן, והתנן מיר האבן געלערנט

אויף דער עיקר קתני שטייט דא ואם היו נכריות יכנסו זאלן זיי מייבם זיין יכנסו יא יחלצו לא תיובתא דרבה תיובתא איז דאך א קשיא וואס ער האט געלערנט אז ביי חרשת מעיקרא זאגן מיר גיט מיר יא חליצה אזוי האט ער דאך געלערנט כי היכי דעל אזוי ווי זי איז אריינגעגאנגען צום בעל הראשון ער האט איר גענומען ברמיזה הכא נמי גייט זי ארויס פון יבם ברמיזה דא זעה איך דאך נישט אזוי תיובתא, בלייבט שטיין א קשיא אויף רבה'ן, רש י. אין דער משנה האבן מיר פריער געלערנט קטנה וחרשת איז דער דין אין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה, פריער איז געשטאנען א דין אין דער משנה ווען איינער האט צוויי פרויען וואס ביידע פרויען זענען קטנות, וואס די קידושין אין זיי זענען נאר מדרבנן, און ער איז געשטארבן אן קינדער, איז מען מייבם איינע, אדער מען גיט חליצה איינע, און דאס פטר'ט די צווייטע. דער זעלבער דין וועט זיין, זאגט די משנה, אז ער האט געהאלטן צוויי חרשות, חרשות קען זיין גדולות, דארט פעלט אין דעת, און חרשות איז אויך די קידושין נאר מדרבנן, איז פאלן ביידע חרשות פון איין ברודער ליבם איז ביאתו של אחת מהן או חליצתו של אחת מהן טוט פטר'ן. נאכהער שטייט א דין ווי איז אבער דער געשטארבענער האט געהאט צוויי פרויען איין איז געווען א חרשת און איין איז געוועזן א קטנה כאטש ביידע דאך די קידושין נאר דרבנן דאך זאגן מיר אז אין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה, און מען וועט באלד זען וואס מען זאל טון, מען וועט באלד זען. אמר רב נחמן, האט רב נחמן געזאגט, אשכחתיה איך האב געטראפן לרב אדא בר אהבה צו רב אדא בר אהבה ולרב חנא חתניה צו רב חנא זיין איידעם,

און א קטנה, דער געשטארבענע האט געהאט צוויי פרויען, די אין דער גדולה האט ער געהאט קידושין מדין תורה, אין דער קטנה האט ער נאר געהאט קידושין מדרבנן, דעמאלט איז דער דין אז ביאת גדולה טוט פטר'ן די קטנה, וועט אבער זיין פארקערט, ביאת קטנה, איהר זיקה איז דאך נאר מדרבנן, טוט נישט פטר'ן די גדולה, דא אז איך זעה דעם דין ביי דעם חרש און קטנה וואס מען זאל טון וועלן מיר שפעטער זעהן, פארוואס פטר'ט נישט די ביאה פון איינע די אנדערע, ווייל אין איינע איז מער א קנין געוועזן צו דעם ברודער דעם געשטארבענעם, אין דעם אנדערן איז דא ווינציגער קנין, דעריבער וועט מען באלד זעהן ווי עס איז, צו איך ווייס נישט וועלכעס, צו איך ווייס, דעריבער טוט נישט פטר'ן, האבן זיי געזאגט אזוי. אז דאס וואס מיר זאגן אין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה, איך ווייס נישט וועלכע ס'איז דער עיקר, הני מילי, דאס איז נאר גערעדט געווארן דנפלה ליה, זיי זענען געפאלן מאחיו פיקח, דער ברודער וואס איז א פיקח, דלא ידעינן ווייס איך נישט, אי בקטנה ניחא ליה, צי דער עיקר קידושין פון דעם מת איז געווען דער קטנה, דאס איז אים געווען ניחא, אי בחרשת ניחא ליה אדער דער עיקר קידושין דעם געשטארבענעם איז געווען אין דער חרשת, אי בקטנה ניחא ליה, ווייל איך קוק אויף שפעטער דאתיא לכלל דעה אי אדער בחרשת ניחא ליה דגדולה היא ובת ביאה איך קוק אויף יעצט אי דעמאלט או איז די דין איך ווייס נישט הי ניחא ליה זאגן מיר אז אין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה אבל נפלה מאחיו חרש אז די קטנה מיט די חרשת איז געפאלן מאחיו חרש, ודאי איז א זיכערע זאך בחרשת ניחא ליה, פארוואס? איינמאל דבת ביאה היא איז דאך שוין א גדולה, און נאך א זאך איז ובת מיניה היא, ער איז א חרש און זי איז דאך אויכעט א חרשת, ואמינא להו אנא, האב איך זיי געזאגט, אפילו נפלה ליה מאחיו חרש, נמי מספקא ליה, אפילו דארטן ווי זי פאלט מאחיו חרש, איך האלט נישט די סברה אז ודאי בחרשת ניחא ליה דבת ביאה ובת מיניה, די סברה האלט איך נישט, ס'קען אמאל זיין אז ער מעסט זיך מיט דעם או, ווי דער חרש האט נישט קיין שכל, דאך האט ער שכל צו וויסן ער זאל בעסער וועלן די קטנה, ווייל די קטנה וועט דאך קומען לכלל דעה. רש"י. כיצד תקנתן, ווען ס'געפאלן צו אים ליבום

ביידע געבן חליצה קאן מען נישט ווייל א חרשת איז נישט קיין בת קריאה, א חרש קאן דאך נישט רעדן און די יבמה דארף דאך לייענען, איז דאך נישטא קיין עצה ביידע צו געבן חליצה, וואס זאל ער ווידער מייבם זיין די חרשת און ער זאל געבן חליצה די קטנה, איז דאך דא א איסור, ס'איז דאך דא א לאו, כיוון שלא בנה שוב לא יבנה, ביידע מייבם זיין קען ער דאך זיכער נישט, ווייל בית אחד הוא בונה ואינו בונה שתי בתים, וואס זשע זאל ער טון? אמר רב חסדא אמר רב, האט רב חסדא געזאגט פאר רב'ן, יעצט א, טארן דאך נישט חתונה האבן לשוק, נישט די חרשת און נישט די קטנה, און איך דארף דאך יעצט גיין זיי באווארענען זאלן קענען חתונה האבן, דעריבער זאגט רב, כונס החרשת, ער נעמט די חרשת ומוציאה בגט, ער מוז איר גט'ן, ווייל נאך דעמאלט, וועט ער דאך מוזן געבן חליצה.

ביז זי וועט ווערן גרויס ותחלוץ און מען וועט איר געבן חליצה. אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט, שמע מינה, פון די זאכן וואס רב האט געזאגט זעען מיר, קסבר רב, אז רב האלט, חרשת קנויה ומשויירת, דער ברודער דער געשטארבענער האט געהאט אין דער חרשת א קליינעם קנין, אביסל האט ער נאר קונה געווען, אבער ומשויירת, ס'איז איבערגעבליבן, ס'איז נאך נישט קיין גאנצע קנין. קטנה, און די קטנה קנויה ואינה קנויה, און די קטנה איז א ספק אדער מ'איז זיך אינגאנצן קונה אדער מ'איז אינגאנצן נישט קונה, וואס איז די ראיה? ווייל אויב איך זאל לערנען אז ביידע סיי די חרשת און סיי די קטנות איז ביי ביידע דא דער זעלבער קנין, ביי ביידע איז קנויה ומשויירת, דארף דאך דעמאלט אויסקומען די דין אז אויב ער גיט ביאתה של אחת מהן זאל פטר'ן די צווייטע. און די דין פון א מיד די דין איז דאך נישט אזוי, קען איך דאך נישט זאגן אז ביי ביידע איז דא די זעלבע קנין, איי לאמער זאגן אז ביי ביידע איז דא א ספק, ס'איז א ספק צו ס'איז קונה צו ס'איז נישט קונה, ממילא אויב ער האט ווי מען זאגט די ערשטע ער צוגעקומען צו די קטנה, הרי בא על הקטנה, איז מיר א ספק,

אז ס'איז מיר א ספק סיי אין די קטנה און סיי אין די חרשת, איז דאס קען איך אויך נישט זאגן, פארוואס? ווייל ווייטער קי"א עמוד ב' שטייט אין דער משנה, אין אזא פאל ווען ס'איז געפאלן צו אים פון איין ברודער צוויי יבמות, איינע א קטנה און איינע א חרשת, שטייט דארטן בא יבם על הקטנה, אז דער יבם איז געקומען על הקטנה און ער האט נישט געפאלגט, ובא וחזר ובא על החרשת, און ער איז שפעטער געקומען אויף די חרשת, זאגן מיר, פטר פסל את הקטנה, אז ער האט גע'פסל'ט אויף זיך די ערשטע, און דער זעלבער דין בא יבם על החרשת וחזר ובא על הקטנה, איז דער דין פסל את החרשת די ערשטע, דאס ווייסן מיר אז אויב ס'איז דא צוויי יבמות וואס זיי פאלן פון איין בית, וואס באטרעטן גדולות, און דער יבם איז געקומען אויף איינער, נאכער איז ער געקומען אויף דער צווייטער, טוט ער שוין נישט פסל'ן די ערשטע, ווייל ער האט שוין די ערשטע קונה געווען, און די ערשטע איז אשתו גמורה און זי קען נישט שוין זוגיות נאס אינגאנצן. פארוואס שטייט דא אט דער דין אז איינער די צווייטע טוט פסל'ן די ערשטע? אויב איך זאל לערנען אז ס'איז א ספק צי זיי האבן א גאנצן קנין צי זיי האבן נישט קיין גאנצן קנין, איז דאך ממה נפשך די ערשטע דארף זיין מותר צו אים. פארוואס דארף זיין די ערשטע מותר צו אים? זאג איך אז ער האט געהאט א קנין אין דער ערשטע, קען דאך די צווייטע בכלל גארנישט ניט אפטון, קען די צווייטע אינגאנצן גארנישט ניט אסר'ן. זאג איך ווידער אז דער ברודער דער געשטארבענער האט נישט געהאט קיין קנין און דער וואס ער נעמט די ערשטע איז דאך א נכרית בעלמא איז עס דאך א פרעמד אינגאנצן ס'איז דאך נישט קיין יבמה פארוואס זשע טוט איינע אסר'ן אויף די אנדערע איז דאך פון איז אזוי קען איך דאך נישט זאגן אז ס'איז מיר א ספק קונה צו א ספק לא קונה דאס קען איך נישט

די חרשת א שטיקל קנין איז דא אין איר. קטנה קנויה ואינה קנויה, און די קטנה איז מיר א ספק צו ס'איז דא א גרויסער קנין צו נישט. דעריבער זאגן מיר אז נאכדעם ווי ער האט מייבם געווען די חרשת מוז ער נאר גט'ן. פארוואס? ווייל קען זיין אז די קטנה איז דא א שטארקער קנין, און אויב אין דער ברודער דער געשטארבענער האט געהאט אין דער קטנה א גרעסערן קנין, איז דאך די זיקה פון דער קטנה א גרעסערע, איז זאגן מיר אז ער וועט שפעטער גיין חליצה געבן די קטנה, וועט דאך די קטנה פסל'ען אויף אים די חרשת, איז דאך שוין גוט. דא זאגט ער אז האלט ער אז די חרשת איז קנויה ומשויירת און קטנה קנויה ואינה קנויה, און ממילא קען דאך זיין אז די קטנה איז דא א גאנצע קנין, ס'איז דאך א ספק, איז אין דעם פאל אז מ'גיט חליצה די קטנה טוט זי אסר'ן די חרשת.

אויב ס'איז דא א גאנצער קנין אין די חרשת הא קנויה האט ער דאך איר קונה געווען, און ממילא איז דאך שוין נאך דעם מאל איז שוין סיי ווי גארנישט נישט דא קיין זיקה, אויב קנויה היא האט זי דאך שוין געפטר'ט אפילו די קטנה אויך, ואי לאו קנויה היא, און אויב איך נעם אן קען זיין אז חרשת איז גארנישט נישט דא קיין קנין, הא נכרית בעלמא היא, איז זי דאך נאר ווי א פרעמדע, דער ברודער האט דער געשטארבענער האט אין איר נישט געהאט קיין קנין, איז זי דאך נישט געפאלן ליבום, און מיט דעם מאל וואס איך וועל געבן חליצה די קטנה, וועט זי דאך ניט ווערן גע'אסר'ט. און וואלט איך געדארפן דעמאלט אויסקומען אויב איך זאג חרשת אדער א קנין אדער נישט קיין קנין, און ביי די קטנה איז א שטיקל קנין וואלט געדארפן בלייבן ביי אים די חרשת. וכי תימא עסטו וועלן פרעגן זאג יעצט די זעלבע זאך פארוואס האבן מיר יעצט געזאגט אז ער קען מיט קיינע פון זיי נישט וואוינען מיר האבן דאך געפרעגט כיצד תקנתן האב מיר געזאגט אז ער נעמט די חרשת און ער טוט איר גט'ן, נאכער ווארט ער די קטנה ביז זי ווערט גרויס ער גיט חליצה, עסטו פרעגן זאל ער טון פארקערט, זאל ער יעצט נעמען די קטנה, און וועל איך אויך זאגן איך זאג דאך אז די קטנה איז ספק א גאנצע קנין ספק גארנישט, און אויב ס'איז מיר א ספק צי א גאנצע קנין א ספק גארניט, ווערט דאך די ערשטע די קטנה נישט גע'אסר'ט, עסטו פרעגן אמאי תמתין וואס דארף די קטנה ווארטן עד שתגדיל ותחלץ, תיתב גביה זאל ער גיין איר גלייך די ערשטע מייבם זיין, וויל איך אויך זאגן אי קנויה היא, אויב איז די קטנה איז די אויך אויף אן אמת האט געהאט א גאנצן קנין, הא קנויה איז ער איר מייבם, אי לאו קנויה, און אויב ס'איז נישט קיין קנויה, איז דאך נכרית בעלמא, איז עס דאך א פרעמדע, טוט דאך קיינער אין איר נישט אסר'ן. זאגט די גמרא, אזוי קען איך נישט טון, אם כן אויב אזוי, חרשת במאי תיפוק, וואס זאל איך טון יעצט מיט די חרשת? קיין חליצה קען מען איר נישט געבן, און עס קען דאך זיין אז די קטנה איז בכלל נישט דא קיין קנין, און אויב אין די קטנה גארנישט נישט דא קיין קנין, איז דאך די חרשת זקוקה ליבם, ווי אזוי קען איך גיין איר באפרייען? דער גאנצער דין וואס רב האט דא אויפגעטאן כיצד תקנתן, רב וויל דיך באווארענען אז ביידע זאלן קענען חתונה האבן לשוק, איך קען באווארענען דא אט דעם יבם אז דער יבם וועט פריער נעמען די קטנה, אבער אויב איך וועל זאגן דער יבם נעמט די קטנה וועט דאך בלייבן די חרשת, זי דארף האבן חליצה, אפשר דער קנין פון דעם יבם אין די קטנה איז גארנישט ניט, זי איז א פרעמדע, ווייל זי איז נישט געווען קנויה צום ברודער, איז זי די חרשת זקוקה, און מיט וואס וועט עס ארויסגיין? י' עמוד ב', די שטיקל רשי כיצד תקנתן, דקטנה וחרשת, ווען ס'פאלט ליבם פון איינע פון די ברודער א קטנה און א חרשת, הואיל ואין אחת פותרת צרתה, איינע טוט דאך נישט פטר'ן די צווייטע, איי זאל איך געבן ביידע חליצה? דאס קען איך אויך נישט, וחרשת לאו בת חליצה היא, זי גיט מיר נישט קיין חליצה,

בלא יבנה, ער איז עובר עליו לא יבנה, מדרבנן מיינט מען דביאה דחרשת לא דחי זיקה, ווען שטענדיג איז דא א דין אז איינער וועט מייבם זיין א יבמה, נאכער גייט ער און ער גיט די אנדערע יבמה חליצה, איז די אנדערע וואס ער גיט די אנדערע יבמה חליצה, טוט נישט פסל'ן אויף אים די ערשטע, ווייל אין אחר ביאה כ אויב ער האט מייבם געווען איז שוין אוועקגעגאנגען אינגאנצן די זיקה, איז די חליצה נאכדעם גארניט. אבער דא איז דאך נישט אזוי, פארוואס? ווייל די דביאה דחרשת לא דחי זיקה שטופט נישט אוועק די זיקה, דהיינו איך זאל זאגן אין אחריה כלום אז נאכדעם זאל גארנישט נישט זיין, ווייל אויב איך זאל אזוי א זאגן וואלט דאך געווען גענוג אז ביאה אויף די חרשת און ער דארף גארנישט נישט טון מיט די קטנה. הו, זאג מיר דאך דעם טעם, איז כונס את החרשת ומוציאה בגט, פארוואס מוז ער זי גט'ן, ווייל די חליצת קטנה, שפעטער דארף ער דאך געבן חליצה די קטנה, ווייל די חרשת נעמט דאך נישט אראפ אינגאנצן די זיקה, מוז ער איר געבן חליצה די קטנה, תפסלה עליה, וועט עס פסל'ען, וועט זיין אויף אים דער איסור לא יבנה, אט האסטו געגעבן חליצה די קטנה, ווי קאנסטו האלט וואוינען מיט די חרשת? זאגט רב חסדא, פון דעם איז א ראיה אז רב האלט חרשת קנויה במקצת ומשויירת.

דאם כן תיפטר חדא בביאת חברתה ווי דער דין ספאלט צו אים צוויי גדולות ספאלט פאר אים צוויי קטנות וואס ביידע האבן דעם זעלבן כח אין די זיקה איז דאך דער דין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה און דא זעה איך נישט אזוי איז א סימן ביידע האבן נישט דעם זעלבע זאך יעצט ווידער אי שתיהן ספק נמי ליכא למימר איך קען נישט זאגן ביידע זענען א ספק ממילא אז ער איז מייבם די ערשטע, די קטנה, איז ער זאג מיר, אפשר איז די קטנה נישט זקוק, ממילא זקוק איז צו אים נאר די חרשת, צי פארקערט ער איז מייבם די חרשת, זאג מיר, אפשר די חרשת איז נישט זקוק, נאר זקוק איז די קטנה, דאס קען איך אויך נישט אזוי זאגן, דעמאלט וועט טאקע זיין שוין גוט די זאך, פארוואס ביאת אחת מהן פטר'ט נישט די אנדערע, ווייל קען זיין אז די ערשטע איז נישט זקוק, אבער איך קען דאס נישט זאגן ליכא למימר מדקתני סיפא דמתניתין. ווייטער שטייט אין די משנה, אין אזא איין פאל אז ס'פאלט צו אים פון איין ברודער א קטנה מיט א חרשת, שטייט דארטן בא יבם על הקטנה וחזר ובא על החרשת,

אויב מיר זאלן לערנען אז ביידע זענען א ספק, קמייתא תיתיב גביה ממה נפשך, די ערשטע קען זיין ביי אים וואוינען ממה נפשך, דהא אחרונה לא פסלה לה, די צווייטע קען ער נישט פסל'ען, דאם שתיהן קנויות, אויב איך זאג אז דער קנין איז דא אין ביידע, איז דאך דעמאלט דא איז דאך דא א כלל, אין אחרונה פוסלת את הראשונה, דאין אחר ביאה כלום, אויב איך זאג ביי ביידע דא א גאנצע קנין, איז דאך דא די ביאת השני' טוט שוין גארנישט נישט אויף, אזוי איז דאך ווידער. ואם זו קנויה וזו אינה קנויה, ס'איז בעסער ווי די ספרים אחרים, און אויב ווידער וואס וועסטו זאגן?

און פארוואזשע זאגן מיר אז די דין איז ביידע זאכן זעהען מיר ביאת אחת פטר'ט נישט די צווייטע און די צווייטע טוט פסל'ען די ערשטע אלא חדא קנויה ומשויירת מוז איך זאגן ביי איינער איז דא א שטיקל קנין און סבלייבט איבער נאך איז די זיקה ווי מזאגט א שוואכערע וחדא ספק, און די אנדערע איז ספק, ווייס איך נישט. אויב כ'וועל זאגן די אנדערע וואס א ספק אז ס'איז אינגאנצן קונה, איז דאך יענער דער עיקר. אבער אויב איך זאג אז דארט איז גארנישט, איז דאך דער עיקר ביי דער וואס איז דא א שטיקל קנין.

טוט פסל'ען אויף אים די חרשת וואס איז ביי אים געוועזן א שטיקל קנין און אביסל משויר, ווייל אויב די חליצה וואס ער וועט שפעטער געבן די קטנה, ווייל אויב איך זאל זאגן אז די זאך איז פארקערט

אויב ביי דער חרשת איז א קנין, איז דאך שוין פטר'ט דאך שוין דער חרשת די קטנה, ווייל ביי דער חרשת איז א גאנצע קנין, און ביי דער קטנה איז א משוירת, ער גייט זאגן אויב כ'וועל זאגן פארקערט, און אויב ווידער איך וועל זאגן אז ביי דער חרשת איז גארנישט ניט קונה, איז זי דאך נכרית בעלמא היא איז נאכער אז איך וועל גיין און כ'וועל געבן חליצה דער קטנה, ולא פסלה לו חליצת קטנה, וועט די חליצת קטנה נישט פסל'ען די חרשת, ווייל די חרשת איז נישט קיין יבמה, זי איז דאך א פרעמדע אינגאנצן. איי וועסטו מיר וועלן פרעגן, לויט מיר נאך איז דאך אויך נישט גוט, אפילו איך לערן אז די קטנה איז ספק קנויה לגמרי, ספק אינה קנויה כלל, און די חרשת איז קנויה ומשוירת, וועסטו מיר פרעגן, קטנה, אמאי תמתין ותחלוץ, פארוואס זאל די קטנה ווארטן און מען זאל איר געבן חליצה, פארוואס זאל איך אזוי איר זאגן, ישאנה מתחילה, פריער זאל ער גיין און נעמען די קטנה. ותשב אצלו ממה נפשך, די קטנה וועט זיין ביי אים ממה נפשך, איז זי א קנין א גאנצע, איז דאך נאר זי די יבמה, פטר'ט זי דאך שוין די חרשת, איז נישט דא קיין קנין, איז זי איז דאך א פרעמדע,

ווייל דער יבם האט דאך א ברירה צו נעמען אנדערע פרויען אויכעט, פאר דעם יבם דארף איך נישט זוכן קיין תקנה, אבער איר דער חרשת אז זאל נישט בלייבן אסור אויב ער וועט גיין און ער וועט האלטן ביי זיך די קטנה, קען ער דאך נישט מייבם זיין די חרשת, פארוואס אפשר די קטנה דא א גאנצע קנין קען ער דאך נישט נעמען די חרשת, און קיין חליצה קען ער דאך איר אויך נישט געבן, און חתונה האבן לשוק קען זי דאך נישט,

ואי קשיא פרעגט רש"י א קשיא מתניתין דקתני, ווייטער שטייט אין דער משנה בא על הקטנה, דער יבם איז געקומען אויף דער קטנה, דארט וואס פאלט פאר אים ליבום צוויי יבמות מבית אחד, פון איין ברודער, א קטנה און א חרשת, שטייט דארטן בא על הקטנה וחזר ובא על החרשת,

ממה נפשך קאָן איך אַ גט נעמען באַלד זע, און קטנה תיתב גביה ממה נפשך כדאמרן ואיכא תקנתא לתרוייהו איז דאָ שוין דאָ אַ עצה צו ביידע. וואָס זאָגן מיר? ער איז געקומען אויף די קטנה, נאַכער איז ער געקומען אויף די חרשת. זאָגן מיר די חרשת אסר'ט די קטנה, זאָל איך זאָגן ניין, די קטנה בלייבט ביי אים, און די חרשת זאָל איך געבן אַ גט. יעצט אַז ער גיט אַ גט די חרשת, מעג זי זיך ממה נפשך חתונה האבן פאר דער וועלט, ממה נפשך איז אין דער קטנה געווען א קנין גמור, איז דאך די חרשת געווארן געפאטערט בביאת קטנה, איז ער נישט געווען קיין קנין אין דער קטנה, האט ער דאך מייבם געווען די חרשת, דא רעדט זיך דאך בא על הקטנה וחזר ובא על החרשת, און אויב אין דער קטנה נישט געווען קיין קנין, האט ער דאך מקיים געווען די מצוה פון יבום אין די חרשת, יעצט גיט ער נאך א גט. אויב די קטנה געווען יא א קנין. נו, טאקע לכתחילה הייס איך נישט טון קיין איסור, לכתחילה זאג איך טאקע דעם דין אז ער נעמט די חרשת, און ער טוט זי גט'ן און די קטנה ווארט ביז ער גיט איר חליצה, דארט רעדט זיך דאך שוין א בדיעבד'יגע פאל, ער איז געקומען פריער אויף דער קטנה און נאכדעם איז ער געקומען אויף דער חרשת, זאל ער בלייבן וואוינען מיט די קטנה, און די חרשת וועט מען געבן א גט און ממה נפשך ווערט זי מותר מיט דעם גט, וועל איך זאגן אין דער קטנה איז געווען א גאנצע קנין אויך דאך שוין געווארן געפאטערט איז דאס געווען זנות בעלמא דארף גארנישט נישט קיין גט אויך האבן זאג איך אז אין דער קטנה איז גארנישט נישט געווען קיין קנין האט ער דאך מקיים געווען די מצוות יבום אין די חרשת און יעצט גיט ער נאך א גט. תריץ מתניתין, פארענטפער די משנה משום גזירה דער טעם דארטן איז וועגן א גזירה דילמא אתי למיבעל חרשת ברישא, ווי וועט זיין אז כ'וועל אזוי טון וועט וויאזוי וועט אויסקומען אז אויב ער וועט פריער קומען על החרשת און נאכער וועט ער קומען אויף דער קטנה וועל איך אויך זאגן די חרשת זאל בלייבן ביי אים, אבער די חרשת קען דאך נישט בלייבן ביי אים ווייל אויב די חרשת איז קנויה ומשויירת, אין די קטנה איז דא אפשר א גאנצע קנין, איז דאך זקוק צו אים וועלכע איז דאך זקוק צו אים די קטנה, איז דאך די ביאת חרשת האט נישט אויפגעטון, איז די קטנה מוז ער דאך געבן חליצה יא, און אז ער גיט די קטנה חליצה, און ביי איר איז דאך דא א שטארקערע קנין, וועט דאך זיין אסור אויף דער חרשת וועגן לא יבנה. והכי נמי מתרץ לה בברייתא לקמן, ווייטער די גמרא אין א ברייתא טוט עס אזוי יא פארענטפערן. מיר וועלן איבערשמועסן פאמעלעך נאכאמאל די גמרא, ס'איז נוגע וועגן ווייטער. דאס איז א זיכערע דין ווען עס פאלט צו איינעם צוויי יבמות מבית אחד פון איין ברודער, שטייט אין פסוק אז בית אחד הוא בונה ואינו בונה שני בתים, ער איז נאר מייבם איינע און ווערט געפטר'ט די אנדערע, ווען ער גיט חליצה גיט ער איינע חליצה די אנדערע ווערט געפטר'ט, ווען איז דאס גערעדט געווארן דאס איז גערעדט געווארן ווען ביידע איז דא די זעלבע סארט זיקה, ביידע זענען דעם זעלבן כח זקוק, צי ביידע זענען גדולות, זענען זקוק מדין תורה, אדער ביידע זענען קטנות, ביידע זענען זקוק מדרבנן, אדער ביידע זענען חרשות, וואס די זיקה מדרבנן, ווי וועט זיין אז דער ברודער דער געשטארבענער האט געהאט צוויי פרויען, איינע א גדולה און איינע א קטנה, אדער איינע א פיקחת א גדולה און די אנדערע א חרשת, שטייט ווייטער אין דער משנה קי"א עמוד ב, אין דעם פאל איז דאך אין די פיקחת איז דאך דא שטארקע זיקה אין די חרשת שוואכע זיקה, צי אין דעם פאל א גדולה און א קטנה, אין די גדולה איז דא שטארקע זיקה מדין תורה, אין די קטנה וואס דער ברודער האט געהאט קידושין נאר מדרבנן איז דאך די זיקה נאר מדרבנן, איז אויב ער איז ביאתה וחליצתה של הגדולה פטר'ט די קטנה, אבער ביאתה של קטנה פטר'ט נישט די גדולה, דאס ווייסן מיר, א חרשת קען מען נישט געבן חליצה, א קטנה קען מען אויך נישט געבן חליצה, אבער ס'איז דא א עצה צו ווארטן ביז זי ווערט גרויס, שטייט אין דער משנה אז אויב עס פאלט צו אים ליבום צוויי קטנות, זאגן מיר ביאתה של אחת מהן פוטרת חברתה אדער חליצתה, וואס מיינט מען חליצתה? ער ווארט ביז זי ווערט גרויס, וכן שתי חרשות, ס'פאלט צו אים ליבום צוויי חרשות, דארט איז נישט אינגאנצן די זעלבע זאך, דארט פאסט זיך נאר צו זאגן ביאתה של אחת מהן פוטרת חברתה, אבער חליצה קען מען נישט געבן. נאכער שטייט אין די משנה ווי איז אז עס פאלט ליבום פון איין ברודער